אין מחשבה, ביי מענטשן איז פאראן, ביי מענטשן איז פאראן צוויי, בפשטות, בפשטות טעכניש איז מחשבה איז פאר זיך און דיבור איז פאר א צווייטן. און נאכמער זאגט מען עס איז דא דער חלק פון יעדער מענטש איז דא דער זאגט דער רשות היחיד זיינער דער רשות הרבים זיינער. ס'פאראן דער חלק פון דער מענטשן וואס זאגן די רשות הרבים, דער חלק פון אים וואס האט וואס האט א ווי זאגט מען אינטערעקט, ווי זאגט מען, ער איז ער איז האדם הוא מדיני, ער איז פארבונדן מיט אנדערע מענטשן, ער האט האט פארפריינדעט זיך מיט אנדערע, זיי קענען אים, זיי זענען די וואס אנדערע מענטשן קענען אים, דאס איז דער חלק הדיבור שבו, דאס וואס דער מענטש קען זיך קען האבן א פארבונד מיט אנדערע מענטשן, אנדערע מענטשן קענען אים קענען, קענען האבן א הכרה אין אים, קענען אים וויסן. קענען אים מייקר זיין, די אלע זאכן, דאס אלץ קומט פון דיבור, וואס א מענטש רעדט זיך אויס צו א צווייטן, וואס ער ווייזט זיך צו א צווייטן, וואס א צווייטער קען אים פון אים באנעמען, א צווייטער קען פון אים באגרייפן, דאס איז דער, זאגט דער רשות הרבים פון א מענטשן, דאס איז וואס אנדערע מענטשן קענען אים האבן א באגריף פון אים, און קענען האבן א שייכות מיט אים, קענען האבן א פארבינדונג מיט אים, איז די אנדערע מענטשן בלייבן אנדערע מענטשן, בלייבן באזונדערע, באזונדערע, באזונדערע מענטשן, וואס יעדער איינער האט זיך זיין, זיין נפש, זיין לעבן. און אף על פי כן, הגם זיי זענען אנדערע מענטשן, קענען זיי האבן א געוויסער הכרה אין א צווייטן מענטשן. קענען זיי האבן א הכרה אין אים, ווייל פארוואס? ווייל דער מענטש ווערט נתגלה צו זיי. דאס איז די כללות הענין פון דיבור, וואס א מענטש קען זיך ארויסברענגען, קען זיך נתגלה ווערן צו א זולת. דאס איז די בחינה פון דיבור. דערנאך איז דא מחשבה. מחשבה איז וואו דער מענטש געפינט זיך איינער אליין, ביי זיך אליין. אין מחשבה זאגט מען, עס איז דא זאכן וואס קענען נישט נתגלה ווערן אין דיבור. אבער בכללות אז מ'זאגט מחשבה מיינט מען ס'איז דא וואס דער מענטש זיין זיין זאגט דער זאגט דער מענטש איז אייגענארטיגקייט ער איז זאגט וואס דער מענטש איז איז ווי זאגט אפגעזונדערט וואס דער מענטש איז פאר זיך אן אייגענער מענטש וואס ס'איז דא א חלק פון דער מענטשן וואס קיינער האט נישט קיין קיינער האט נישט קיין הכרה אין אים אין דעם חלק פון אים דארט דער חלק פון מענטשן ווי ער איז נאר נאר ער אליין אין זיין אייגענער מחשבה אין זיין אייגענער וועלט ווייס ער פון וואס ווי ער גייט אדורך זאכן ווי ער ווי ער ער אליין שפירט זיך אליין א צווייטער וויפיל א צווייטער קען פון אים אבער דער מענטש דער דער חלק פון אים וואס איז וואס איז אפגעזונדערט וואס איז פאר זיך דאס האט א צווייטער מענטש קיין צוטריט נישט אהינצו דאס איז דער וואס וואס דער מענטש איז ווי מ'זאגט זיין אייגענע רשות היחיד וואס קיינער טרעט דארט נישט אריין דארטן וואו דער מענטש לעבט לעבט פאר זיך אליין איז מחשבה דאס איז די אותיות וואס איז די אותיות המחשבה וואס פאר זיך אליין דער נפש אנטפלעקט זיך צו זיך אליין. בכל אופן ווען דער מענטש וויל זיך אמאל מגדיר זיין זיין אייגענעם לעבן ווי דער מענטש לעבט זיין אייגענע לעבן פאר זיך דאס איז מחשבה און דיבור איז וואס דער מענטש גיט ארויס זיין לעבן פאר א צווייטן פאר א זולת דאס איז בכלל דאס איז מחשבה און דיבור איז אלטער רבי רעדט אין אלוקות איז פאראן עלמא דאתכסיא און עלמא דאתגליא וואס זיי ווערן באשאפן פון די צוויי בחינות אותיות אותיות למעלה התהוות העולמות איז דורך אותיות ס'איז דא די מידה של מעלה די ספירה של מעלה

די שאלה איז אבער צי וואס פאר א נברא ווערט, איז אין עלמא דאתכסיא ווערט א נברא וואס דער גאנצער חשק און דער גאנצער לעבן פון דער נברא איז זיין צוגעבונדן צו זיין מקור, דאס איז דער גאנצער לעבן אין דעם באשטייט דעם חיות און געשמאק פון דעם נברא, דער געשמאק פון דער נברא אין עלמא דאתכסיא איז צו זיך פאראיינציגען און טיפער נתדבק ווערן צו זיין מקור. צו זיין מקור החיות. דאס הייסט, ס'איז דא א מקור החיות און ס'איז דא דער נברא וואס ער ווערט געלעבט פון דער מקור החיות, איז דער נברא שוין נישט דער מקור החיות אליין, דער חיות, אלוקות, איז מהווה א נברא, צי איז מחיה א נברא. איז אין עלמא דאתכסיא שטייט דער נברא אין א דביקות צו דער מקור החיות זיינער, צו זיין נקודה, און אין דעם באשטייט זיין געשמאק. זיין געשמאק באשטייט אין דעם וואס ער וויל. אַװעקגעבן פֿון זיך, נתבטל װערן צו זײַן מקור, אין דעם באַשטײט זײַן גאַנצן געשמאַק, נישט אָנהערן זײַן מציאות, נאָר נתבטל װערן צו דער מקור. דערפֿאַר זאָגט מען, אַזױ דוגמת דגים שבים, אַז די מינוט װאָס די דגים שפּירט זיך זײער אײגענער מציאות, די מינוט װאָס זײ גײען אַװעק פֿון זײער מקור, סע שפּירט זיך אַ שטיקל פֿיש, איז װי גלײַך שטאַרבן זײ.

זיי באשטייט דווקא אין זיין מציאות, נישט אין נתבטל ווערן צו מקור, עס דארף דווקא שטיין אין זיין אייגענער זיין אייגענער ציור, זיין אייגענער פארם. נאר וואס דען, אוודאי, אלטער רבי רעדט עלמא דאתגליא דא, מען רעדט נישט עלמא דאתגליא וואס מען שטייט אין א ישות און בפירוד פון געטליכקייט, אויך דא רעדט מען אז מען שטייט בדביקות צו אלוקות, אבער נישט מען שטייט בדביקות צו אלוקות ווי אלוקות ווי אלוקות שטייט העכער פון דער מציאות פון דער נברא. פארקערט, יעדער נברא נעמט אריין אין זיך, אין זיין, אין זיין מציאות נעמט אריין אין זיך אלוקות. דעריבער זאגט מען דיבור, זאגט, ס'איז דא אנד, פארשידענע מענטשן, וואס די מענטשן האבן א הכרה אין א צווייטן מענטשן. דורך ראובן'ס דיבור האט שמעון א הכרה אין ראובן. איז שמעון האט א הכרה אין ראובן. און שמעון קען מייקר זיין ראובן און ליב האבן ראובן. און צוזאמען האבן א שטארקע געשמאק מיט ראובן און זיין גוטע חברים. אבער אלץ וואס נישט ראובן ווערט. נישט דער חבר ווערט אויס שמעון, ער בלייבט שמעון, און ראובן קומט אן און איז נתגלה צו שמעון. ווי קומט ראובן אן צו שמעון? דורך דיבור, דורך רעדן. אז אט דער איז אין עלמא דאתגליא, דער נברא בלייבט א נברא, בלייבט זיין אייגענער מציאות ווי ער איז, שמים איז שמים און ארץ איז ארץ, יעדער נברא האט זיך זיין זיינע תכונות זיין מציאות, און אלוקות קומט אן און באלעבט דעם נברא לפי ערך לפי אופן דעם נברא, איז דער נברא נעמט אלוקות אין זיין אופן. דאס איז נישט ווי אין עלמא דאתכסיא, עלמא דאתכסיא איז די נבראים, דער עולם איז מכוסה מיט אלוקות, וואס הייסט ס'איז מכוסה? מ'זעט נישט אן די נבראים פרטיים וואס געפינען זיך אין עלמא דאתכסיא, פארקערט די נבראים אין עלמא דאתכסיא שטייען אין א ביטול צו העכער פאר זיך, דאס איז דער עיקר דער איז מ'זאגט מענטשן בעלי מחשבה און מענטשן בעלי דיבור, ס'איז געוויס דא געוויסע מענטשן וואס זייער עיקר געשמאק אין לעבן איז זיין אריינגעטון אין זיך,

דאס איז בכלל, ס'איז א דרך זיי, מ'זאגט אין אמת'דיגע אלוקות, דאס וואס אלוקות, אלוקות זוכט זיך נישט מתפשט זיין און האבן אז אנדערע זאלן האבן א השגה אין אים, אנקומען אין אנדערע לויט זייערע השגות, אנקומען אין אמת איז גאר פארקערט, אלוקות וויל שטיין אין זיך אליין, אלוקות שטייט אין זיך, און אין וואס פאר א נבראים קומט אן חיות אלקי, אין אזעלכע נבראים וואס שטייען צו אים אין א ביטול, וואס לאזן אז אלוקות זאל זיי אינגאנצן איבערנעמען, ווערן אינגאנצן דורכגעדרונגען מיט אלוקות, מ'זאגט אין שורש הנפש איז אויך דא די צוויי. מ'זאגט. מחשבה און דיבור איז נישט נאר א חילוק ווי דער מענטש איז זיך מתייחס צו אנדערע, אין דיבור איז ער מתייחס צו אנדערע, און אין מחשבה שטייט ער אין זיך, מחשבה שטייט ער אין זיין אייגענער אין זיין אייגענער נפש. ס'איז א חילוק אויכעט בנוגע צו דעם שורש הנפש, צו פון וואנענט שטאמען מחשבה און דיבור. ס'איז, דער נפש איז דאך מחיה דעם גוף, דער מענטש איז דאך א לעבעדיגער מענטש, דער נפש איז מחיה דעם גוף. איז אין מחשבה איז דער עיקר זאך דא איז דער נפש וואס ער איז דער מקור פון דעם וואס באלעבט דער גאנצער גוף.

ער וויל משפיע זיין טאקע, לשם השפעה, לשם ברענגען זיין ענין צו נאך מער און מער מענטשן, ס'איז אן אנדער אופן פון השפעה, דאס איז מחשבה און דיבור, אין מחשבה זוכט דער אייבערשטער נבראים וואס זאלן זיין בטל צו אים, און אין דיבור וואס זוכט דער אייבערשטער כביכול, אז ס'זאל זיין התפשטות האלוקות, אלוקות זאל אנקומען איבעראל. נישט נישט אז דער נברא זאל שטיין ארויסגיין פון זיין ציור פון זיין געשטאלט און עס בטל ווערן צו אלוקות, נאר ווי דער נברא שטייט אין זיין אופן צו אים זאל אנקומען אלוקות אין זיין אין זיין אופן. דער רב וויל אז יענער אין זיין ווי ער יענער זאל זאל ממשיך זיין לעבן ווי ער לעבט, נאר דער רב'ס הכרה מיט דער רב'ס שכל, דער רב'ס ידיעות זאלן אנקומען אויכעט אין אים, נישט אז יענער זאל ווערן כפוף צו אים, ס'איז אן אנדער אן אנדער ענין. אוי דאס איז לאה און רחל. איז די פסוק זאגט ויאהב יעקב את רחל מלאה. יעקב האט דווקא ליב געהאט רחל פארוואס? איז דער אלטער רבי מבאר ווייל יעקב'ס ענין איז געווען ממשיך זיין מחבר זיין דער עומק רום מיטן עומק תחת בריח התיכון עס איז געווען אברהם יצחק און יעקב איז אברהם און יצחק יעדער איינער פון זיי האט געהאט האט געהאט זיין עס איז אברהם האט געהאט זיין זיין אברהם'ס קו איז געווען קו החסד און יצחק'ס קו איז געווען קו הגבורה. און ווי די אלטער רבי רעדט נישט בפרטות אין דער מאמר, אבער דער פוינט וואס די אלטער רבי ברענגט ארויס איז, לגבי יעקב זאגט דער אלטער רבי דא, אז אברהם און יצחק ביידע האבן נישט געזוכט מחבר זיין פארשידענע מדריגות, זיי האבן געהאט זייער קו, זיי האבן געהאט זייער דרך החיים, זייער קו, זייער קו אין עבודת השם, און דאס האבן זיי משפיע געווען, זייער קו, עמיצער וואס האט אנדערע תכונות, נישט מתאים לפי זייער קו, אין דעם האבן זיי נישט, דאס האבן זיי נישט געטאן אין דעם, זיי האבן נישט געטאן אין מחבר זיין הפכים, יעקב איז תפארת, יעקב זוכט מחבר זיין. הפכים, יעקב האט נישט געהאט א באשטימטע קו אין וואס ס'איז באשטאנען זיין עבודת השם, צו קו החסד צו קו הגבורה, פארקערט, יעקב איז געווען אז אז נעמען איין נקודה, איין נקודת אמת אין אלוקות וואס איז נאך העכער פון קווים, דאס איז דער בריח התיכון המבריח מן הקצה העליון ביזן קצה התחתון, נעמען א נקודת הכתר וואס איז נאך העכער פון פון קווים און אראפברענגען אראפטראגען דאס אומעדום. אראפברענגען דעם ענין הכתר למטה וואס דער אלטער רבי ברענגט נאך איין פרט אין דעם מאמר בנוגע צו והנורא, דארט שטייט והנורא אשר הקל הגדול הגיבור והנורא, והנורא איז דער ו' המוסיף, דאס הייסט אז והנורא אין והנורא ווערן נתאחד דער גדול מיטן גיבור, ס'איז דא א גדול דאס איז חסד ס'איז אברהם און דערנאך איז דא א גיבור דאס איז גבורה, והנורא איז והנורא און קומט בהמשך סיי סיי א גדול און סיי א גיבור, הגדול הגיבור והנורא, און הנורא איז מייחד גדול און גיבור, דאס הייסט ווי האט יעקב ממשיך געווען דער נקודת הכתר, דער נקודת הביטול, ווי האט ער עס ממשיך געווען אין די ספירות, אין אצילות, דורך מייחד זיין חסד און גבורה. אזוי האט ער ממשיך געווען אין חסד און אין גבורה דעם נקודת הכתר, דעם ענין הביטול. דאס הייסט, אז יעקב אבינו'ס ענין איז געווען איז, וואס איז געווען זיין שורש אין אלוקות, זיין נישט דינען דעם אייבערשטן מיט א געוויסן קו, נאר דער ענין פון זיין בטל צום אייבערשטן, העכער פון קווים, דאס הייסט,

ווייל רחל איז געווען דער וואס האט נישט געמאכט קיין זי האט ביי איר איז אלע זיינען געווען גוטע מקבלים פאר רחל, רחל איז בחינת הדיבור, ס'איז דער אמת'ע ענין פון דיבור פון אלוקות וואס מ'איז מתפשט מ'איז מגלה צו אלעמען, דיבור איז גילוי לזולת, און ס'איז נישטא הגבלה, דער זולת דארף נישט שטיין אין א געוויסער אין א געוויסער מדריגה, וואס נאר ס'איז דא דער ענין ההשפעה, דער ענין פון משפיע זיין און מגלה זיין אלוקות צו אלעמען, דאס איז געווען די בחינה פון רחל. מה שאין כן לאה, זי איז נאר, וואס פאר א מקבל זוכט לאה? לאה איז בחינת מחשבה, נאר אזעלכע מקבלים וואס קענען שטיין מיט א ביטול און א כליון, וואס שטייען אין א דביקות צו נקודת ה, צום אייבערשטן, דאס הייסט, וואס גייען ארויס פון זייער ציור, אבער א נברא וואס שטייט יא אין זיין אייגענער פארם, ס'הייסט, ער שטייט יא אין זיין ציור, דארטן קומט נישט אן לאה, דווקא רחל, איז דערפאר איז געווען ויאהב יעקב את רחל דווקא, נישט את לאה, דאס זאגט דער אלטער רבי, און דער אלטער רבי. זאגט זייער א מוראדיגע זאך דא דער אלטער רבי זיך בנוגע צו גלות אז בזמן בזמן הבית איז געווען בגלוי אין ארץ ישראל סיי רחל און סיי לאה און בעיקר בזמן הבית איז געווען דער עיקר דער עיקר שליטה איז געווען מצד בחינת רחל ס'איז געווען התגלות אלוקות התפשטות אלוקות דערפאר איז געווען בזמן הבית איז געווען דווקא רחל. דערפאר איז געווען התגלות אלוקות, ס'איז געווען, ס'איז געווען נביאים לרוב, ס'איז געווען רוח הקודש, ס'איז געווען התפשטות אלוקות ביי נבראים, ס'איז געווען גרויסע תנאים, דער אלטער רבי ברענגט, ס'איז געווען התגלות אלוקות אן א געווען בריבוי, ס'איז געווען תנאים, ס'איז געווען נישט תנאים, דארט זאגט ער נביאים, רוח הקודש, ס'האט זיך געגאסן געטליכקייט ביי נבראים, ווייל ס'איז געווען בהתגלות בחינת הדיבור, דערפאר איז געווען, ס'הייסט ס'איז געווען גרויסע אידן אויכעט נאכן נאכן זמן הבית.

דער דביקות צו אלוקות העכער פון כ'מיין ביטול בתכלית, ער האט געהאט א געוויסער ציור, געהאט א געוויסער א געוויסער מהות, ער איז געווען א געוויסער פערזענליכקייט יענער, און און אין אים האט געלויכטן אלוקות ווי ער האט גענומען אלוקות, דאס אלץ מצד בחינת הדיבור מצד בחינת רחל, מה שאין כן בזמן הגלות ווי בחינת רחל איז בהעלם, שטייט בהתעלמות. און וואס איז געבליבען אין ארץ ישראל, דא דא זאגט אלטער רבי א ווארט, א בחינת דער בחינת רחל איז איז איז געפינט זיך אין חוץ לארץ אין עין שרים, דאס איז בחינת רחל, מה שאין כן בחינת לאה, דאס איז בחינת מחשבה, דאס איז געבליבען אין ארץ ישראל, און בחינת מחשבה אין זמן הגלות שטייט נאך העכער ווי ס'איז געווען בזמן הבית. בחינת מחשבה אין זמן הגלות איז נאך העכער. און דערפאר איז בחינת מחשבה בכלל איז. די וואס האבן א שייכות צו מקבל זיין גרעסערע השגות קענען מקבל זיין גאר טיפע השגות דווקא אין זמן הגלות נאך העכער ווי עס איז געווען בזמן הבית ווייל דאס דאס דאס איז איינע פון די חידושים די אלטער רבי זאגט אין דער מימר אז וואס אין גלות וואס אלוקות איז נתעלם געווארן אבער בשעת דא דער התעלמות פון אלוקות איז אין בחינת לאה ווערט אן עילוי מצד דעם וואס אלוקות ווערט בהתעלמות ווייל יעמאלט אין זמן הגלות יעמאלט הערט זיך שטארקער דער ווי אלוקות שטייט אין זיין אייגענער העלם, לאמיר זאגן ס'וואלט געווען אזוי בשעת דער מענטש, בפשטות הדברים, דער אלטער רבי זאגט עס נישט ממש אין דעם אופן אבער בפשטות, בשעת דער מענטש שטייט אין א תנועה פון ער וויל זיך מתפשט זיין, ער וויל איבערגעבן זיינע עניינים צו אלעמען, דעמאָלט איז זײַן רשות היחיד, זײַן עולם המחשבֿה, דאָרטן װוּ ער שטײט, זײַן, װוּ ער שטײט אין זיך אַלײן, זײַן, זײַן אײגנאַרטיקײט, דאָס שטײט נישט בהתגלות. ער שטײט אין אַ תּנועה פֿון נתגלה װערן און איבערגעבן זײַנע ענינים צו אַלעמען. איז אין זמן הבית װאָס אלקות איז געשטאַנען בהתגלות, איז יעמאָלט איז בחינת המחשבֿה פֿון אלקות, דאָרט װוּ אלקות איז העכער פֿון גילוי, העכער פֿון קענען זיך רילעיטן כּביכול צו אַ צװײטן נברא, די בחינה פון אלוקות וואס א נברא וואס שטייט מבחוץ קען נישט האבן א השגה אין דער מדריגה, איז דאס נישט געווען בהתגלות אין זמן הבית, יעמאלט איז געווען אלוקות איז געשטאנען אין א תנועה פון התגלות, אין א תנועה פון גילוי, אין א תנועה פון לאזן זיך לאזן זיך וויסן און נתפשט ווערן, איז דערפאר אין זמן הבית האט מען נישט געקענט צוקומען צו בחינת המחשבה פון אלוקות, ווייל דער ענין איז נישט געווען בהשג יד, עס איז נישט געווען בהתגלות אין ארץ ישראל, מה שאין כן אין זמן הגלות וואו די התגלות פון אלוקות איז שטייט בצמצום, אלוקות שטייט אין א תנועה פון העלם, שטייט נישט אין א תנועה פון גילוי. וויבאלד אז אלוקות שטייט אין זיך, שטייט אין זיין עולם המחשבה, איז די וואס האבן א שייכות מיט דעם ענין, די אידן וואס שטייען מיט א ביטול, די אידן וואס זענען אין א בחינה פון לאה, זיי שטייען מיט א ביטול צו אלוקות, נישט אין א מציאות, זיי שטייען העכער פון מציאות, קענען זיי נעמען טיפער דער דער דער עצמיות פון אלוקות, נאך טיפער ווי ס'איז בזמן הבית, ווייל בזמן הבית איז אלוקות געשטאנען אין א תנועה פון גילוי, וויבאלד אז אלוקות איז אין א תנועה פון התגלות, אין א תנועה פון התפשטות, פון גילוי. איז דער פאר איז דער איז דער דער אין דער ווי זאגט דער דער אז א מענטש לאמיר זאגן בפשטות אז א מענטש שטייט און ער און ער ער זוכט ער זוכט ער זוכט חברים ער זוכט זיך איז יעמאלט ליגט ער נישט אין דעם ווי ער איז ווי ער איז אנדערש פון אנדערע ער ליגט נישט אין זיין אינדיווידואל זיין זיין זיין ווי זאגט מען אינדיווידואל יא יעמאלט שטייט ער פארקערט ער זוכט ער זוכט ער זוכט ער זוכט קריגן מאכן מאכן זיך א קשר מיט אנדערע. ווי ער שטייט דארט שטייט דארט אסאך איך אבער דער אין זמן הבית איז געווען דער גילוי פון אלוקות און אלץ איז געשטאנען א תנועה פון גילוי אלץ איז געשטאנען א תנועה אז מען זאל קענען אז זאל שטיין מיט א התפשטות אז וואס מער זאלן קענען נען אז זאלן קענען נעמען פון געטלעקייט אין זמן הגלות יעמאלט איז דאס אלוקות איז כביכול אריינגעגאנגען אין זיך אליין וויל נישט האבן נישט פאראינטערעסירט כביכול מיט אנדערע דער אייבערשטער שטייט אין זיך. במילא איז מצד דעם ווי אלקות שטייט אין זיך, און דער אלטער רבי זאגט דער בחינה געפינט זיך אין ארץ ישראל, כ'בין מבין נישט וואס דאס מיינט, וואס ענין געפינט זיך אין ארץ ישראל, אויב דער בחינת מחשבה פון אלקות וואס אלקות שטייט אין זיך דאס געפינט זיך אין ארץ ישראל, איז א איד וואס איז שייך יעצט צו אריינגיין אין עולם המחשבה פון אלקות, יעמאלט קען ער נעמען טיפער דער עצמות פון געטליכקייט ווי ס'איז בזמן הגלות. דערפאר דער אלטער רבי איז געווען גילוי הקבלה דווקא אין זמן אין זמן הגלות, דער אריזל איז געווען דווקא אין זמן הגלות, ווייל דווקא אין זמן, דאס הייסט וואס איז געווען בזמן הבית דווקא תורת הנגלה נתגלה געווארן בזמן הבית, התגלות התורה יעמאלט געווען רייט די גאנצע תורה שבכתב תורה שבכתב מיט נביאים מיט מיט משנה מיט מיט תנאים איז געווען בעיקר זמן הבית פארוואס ווייל יעמאלט איז געווען התגלות אלוקות איז געווען דווקא יעמאלט מה שאין כן קבלה רזין דאורייתא די עניינים סתומים פון אלוקות פון פון געטליכקייט פון תורה די עניינים נעלמים פון תורה דאס איז געווען דווקא בזמן הגלות דווקא אין א זמן

צו גיין אין נישט נישט דער מדרגת המחשבה וואס דארטן לייכט דער רשות היחיד פון אלוקות אליין, דער ווי אלוקות שטייט אין זיין אייגענער אין זיין אייגענער יחידיות אין זיין אייגענער עצמיות, אין זמן הבית אלוקות איז כביכול געפינט זיך אין זיך און דער ענין געפינט זיך אין ארץ ישראל. שווער צו פארשטיין וואס איז די פשט טאקע.

גלות איז איז נישט איז דער אלטער רבי זאגט ס'איז געגאנגען ע' שרים ס'איז אזוי ווי מיר קוקען אלץ אזוי ווי מיר קוקען איז דא א וועלט מיר האבען א גרויסע וועלט און ס'איז דא ארץ ישראל און ס'איז דא חוץ לארץ אבער די וועלט האט אין זיך א שרש למעלה ס'איז דא השפעת החיות ס'איז דא דער שר פון אידען שר פון ארץ ישראל ס'איז איין מדריגה און דערנאך איז דא די גאנצע וועלט וואס די גאנצע וועלט איז שייך צו צו אומות העולם ע' שרים. די השפעה, דאס וואס אמעריקע איז אנדערש פון ארץ ישראל מצד קדושתו, איז ווייל דער המשכת האלוקות צו אמעריקע גייט דורך א געוויסער לבוש, אן אנדערע סארט לבוש ווי דער לבוש וואס קומט, ווי דער חיות קומט אן אין ארץ ישראל. דאס וואס די שטיינער אין ארץ ישראל איז הייליג, איז ווייל די חיות אלוקי וואס קומט אן אין וועלט אין ארץ ישראל קומט אן דורך א געוויסער סארט לבוש, א לבוש וואס איז א העכערע סארט לבוש, און דער. יעס, א העכערע, פון אינאיינעם שטייט א העכערע לבוש, יא יא יא. איז אין חוץ לארץ קומט השפעה דורך קליפת נוגה. איז בזמן הבית איז די המשכה פון גאנץ וועלט געווען דורך ארץ ישראל. עס איז געווען די התגלות השכינה אין ארץ ישראל אין בית המקדש, און דורך ארץ ישראל איז געקומען די השפעת השכינה אין גאנץ וועלט. דאס הייסט וואו איז געווען דער אלוקות וויל מהווה זיין א וועלט, מחיה זיין א וועלט, אין די בחינה פון דיבור, א בחינה פון גילוי, מחיה זיין עלמא דאתגליא. פון וואנעט איז געקומען דער חיות צו גאנץ וועלט? דורך ארץ ישראל איז דאס געקומען. מה שאין כן אין זמן הגלות גייט קומט נישט דער חיות דורך ארץ ישראל, דער חיות קומט דורך דער לבוש פון חוץ לארץ. חוץ לארץ קריגן זייער חיות דורך זייער לבוש, נישט ווי ס'איז געווען אין ארץ ישראל. בזמן הבית איז געווען דער בגלוי דער חיות אלוקי געקומען דורך ארץ ישראל. איז אומות העולם האבן געוואוסט, איך ווייס אין די ריכטיגע צייטן פון שלמה המלך, אז דער דאס וואס זיי זענען מצליח איז אלץ צוליב דעם ווייל אידן זענען ווי זיי ווייל זיי שטיצן אידן. איז עס איז געווען בגשמיות איז געווען די אידן זענען געווען די שליטים, די ממשלה איז געווען ביי אידן על דרך זה די חיות אלוקי איז געווען בגלוי דורך קדושה דורך ארץ ישראל. מה שאין כן אין זמן הגלות קומט דער חיות אלוקי וואס איז מהווה וועלט קומט דאס דורך די שרים די לבושים חוץ לארץ. אי וואו געפינט זיך דער בחינת הדיבור פון אלוקות היינט? הדיבור פון אלקות שטייט בהתלבשות אין עין שרים דנוגה, צו עס שטייט אין יענעם לבוש, איז א איד אין חוץ לארץ, ער האט דער שייכות צו דער בחינת הגילוי וההשפעה פון אלקות. איצטער בחינת רחל, בחינת מלכות שכינה, געפינט זיך אין גלות אין די לבוש פון חוץ לארץ. במילא האט א איד וואס וואס די אידן האבן. דאס הייסט א איד אין חוץ לארץ קען בעטן בעסער ווי אין ארץ ישראל ווי דו זאגסט? וואס מיינט דאס פראקטיש? דער אלטער רבי זאגט וואס שטייט אין חסידות עפעס אנדערש, שטייט אין חסידות אז אנקומען צו א דביקות, האבן א דביקות גלויה, דאס הייסט אזוי. א מענטש וואס איז נישט אין דער בחינה פון לאה, א מענטש וואס איז א נארמאלער מענטש, א פשוט'ן אידן, וואס ער גייט, וואס ער שטייט נישט אזא טיפער ביטול פון עלמא דאתכסיא, איז אמת גרינגער דינען דעם אייבערשטן אין חוץ לארץ ווי אין ארץ ישראל. ס'איז גרינגער דינען דעם אייבערשטן אין חוץ לארץ, ווייל אין חוץ לארץ איז פאראן דער דיבור פון אלוקות, וואס דאס אז אלוקות שטייט בהתפשטות, שטייט טאקע אין גלות, אבער דער ענין געפינט זיך אין חוץ לארץ, דער ענין געפינט זיך אין עין שרים. נישט אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז געבליבען נאר בחינת לאה, היינט איז ארץ ישראל די דיבור איז זי מקבל דורך עין שרים דורך חוץ לארץ, ס'איז דער חיות אלקי וואס קומט אן אין ארץ ישראל בזול, אין די בזולת קומט דורך די לבוש עין שרים, דאס זאגט די אלטער רבי דא, עין שרים הייסט חוץ לארץ, דאס זאגט דאך די אלטער רבי דא, דארט שטייט דאך ובפשעיכם שולחה אמכם, וואס מיינט ער איז גלות? דאס איז דאס איז דאס איז דאך דאס איז דאך דאס די ווארט פון גלות וואס בפשעיכם שולחה אמכם דאס מיינט דאך דאך וואס די פשט די שכינה געגאנגען אין גלות אז עס איז געווען עס איז געווארן גלות השכינה וואס וואס די פשט די אידן געפינען זיך אין חוץ לארץ אז דער חיות העולם איצטער דער חיות אלקי וואס איז מהווה מחיה העולם קומט דורך דער לבוש פון חוץ לארץ קומט דורך קומט דורך עין שרים אלטער זאגט דאך דא אין מאמר אז יעדער דער זאגט דאס קומט דורך די עין שרים אָט אַזױ זאָגט ער קלאָר, מה שאין כּן אַחר חורבן בית המקדש שגלו ישראל, ייִדן זײַנען אַװעק פֿון ארץ ישראל וגלתה עמהם השכינה, שכינה איז אַװעקגעגאַנגען מיט זײ, שהיא בחינת רחל, שהיא בחינת גלות בעין שׂרים, ואינה מאירה כּלל, בכלל איז זי נישט מער, אַפֿילו חוץ-לארץ איז זי נישט מער װי ס'איז געװען מער בזמן הבית.

רחל האט טאקע געבעטן, שטייט מיר וויסן אין תנ ר רחל מבכה האט די גאנצע ענין רחל מבכה על בניה, ביי אידן איז דער ווער לעבט איבער ווער לעבט איבער גלות, מען גייט בעטן ביי א מאמע, פארוואס גייט מען בעטן ביי א מאמע, ווייל א מאמע איז מרגיש דעם וואס דער קינד גייט אדורך, דאס וויל דער מאמע, און לאה איז אויכעט אונזער מאמע, און שרה מיט רבקה זענען אויכעט אונזער מאמע, אבער ווער האט איבערגעלעבט גלות, ווער לעבט איבער גלות, איז על פי קבלה איז רחל איז דער וואס גייט אריין אין גלות, רחל דער דיבור פון אלקות, זי איז דער וואס גייט אריין אין. און אין התעלמות און גלות און יסורים, דערפאר גייט מען ביי איר בעטן אז זיי זאלן דאווענען צום אייבערשטן, מה שאין כן לאה און די אנדערע אמהות איז זיי בכלל האבן נישט, זיי לעבן נישט אדורך גלות, לאה איז בחינת מחשבה, זי בלייבט אין איר מדריגה, אין איר מדריגה איז נישטא קיין גלות, זי שטייט העכער פון גלות. אפילו אין פשטות, אין פשטות הכתובים, איז רחל, רחל האט געהאט, האט אדורך געלעבט אין איר לעבן גלות מער ווי ווי אין פארשידענע זאכן, וואס איז די ערגסטע, די ערגסטע גלות איז א מענטש גלייך פאר דעם וואס ער האפט פאר א געוויסער גליק, ווען ער האפט פאר א געוויסע גרויסע זאך, און גלייך ווען די ענין ווערט שוין, איז פון אים נעמט מען עס אוועק, ס'איז רחל האט א גאנצע

אז אין ארץ ישראל איז לאה היינט אנדערש. ס'איז דער בחינת אלוקות וואס איז געקומען, וואס איז אנגעקומען אין וועלט, איז געשטאנען אין א תנועה פון גילוי און התפשטות, און נישט און נישט אין א תנועה פון צמצום, נישט נישט נישט נישט אין א לבוש פון אותיות המחשבה, דווקא אין זמן הגלות שטייט עס אין א לבוש פון אותיות המחשבה. ס'איז. דער לאנד פון ארץ ישראל, דער אלטער רבי זאגט, דער עלמא ד, עס איז דא דער עלמא דאתכסיא פון ארץ ישראל, דאס איז ארץ ישראל שטייט, אזוי ווי בנוגע צו עלמא דאתגליא איז דא א חילוק אין ארץ ישראל מיט חוץ לארץ, אז אין עלמא ד דארטן וואו די וועלט איז אלס אלס אלס נברא נפרד איז ארץ ישראל מער הייליגער ווי חוץ לארץ, על דרך זה אין דער עלמא דאתכסיא די פנימיות פון וועלט, דער ענין וואס וועלט קען זיין אין א אופן פון אותיות המחשבה איז אויך טיפער אין ארץ ישראל ווי אין חוץ לארץ, אויך דער ענין איז דער שורש און מקור פון פון וואס איז דא אין גאנץ וועלט שטאמט פון ארץ ישראל. און דער ענין איז געבליבן אין ארץ ישראל אין זמן הגלות, דער ענין וואס ארץ ישראל איז דער מקור פון דער גאנצער פון עלמא דאתכסיא פון גאנץ וועלט, און ס'לייכט דארטן עלמא דער בחינת אותיות המחשבה פון אלוקות, דאס איז געבליבן היינט אין ארץ ישראל, און און אבער מען דארף דארף דארף האבן האבן א שייכות דערצו. אנגעקומען ביז איז הייבט אן דער אלטער רבי רעדן, ולכן היתה רחל עקרה, דער שורה איז הקטנה. איז הייבט אן דער אלטער רבי, ס'נישט נוגע די פאר שורות פריער, אבער איז הייבט אן דער אלטער רבי פארוואס? דאס איז די ביאור וואס דווקא לאה האט געהאט לידה, האט געהאט קינדער און רחל איז געווען א עקרה, איז דער אלטער רבי מסביר אזוי, כי הולדה מבחינת הדיבור, פארוואס? ווייל וואס האט רחל געזוכט? רחל איז געווען דיבור, וואס איז דיבור? דיבור איז אז מען זוכט זיך לאזן וויסן לבחוץ, ס'איז א נברא וואס איז נפרד פון מיר, וואס איז אנדערש פון מיר, און נישט לאזן זיך וויסן צו אים דורך דעם וואס יענער ווערט בטל און גייט ארויס פון זיין ציור, נאר יענער ווי יענער שטייט אין זיין אייגענער פארעם, זאל ער מיר האבן, זאל ער האבן הכרה אין מיר. איז זאגט ער אזוי, איז דערפאר איז רחל געווען עקרה כי הוולדה מבחינת הדיבור, הולדה מבחינת הדיבור, להיות הגילוי בבי"ע.

וואס איז די פשט לידה? לידה איז די פשט אז דער וולד איז בדומה צו דעם מוליד. נישט מ'האט א ווירקונג אויף א צווייטן. א ווירקונג אויף א צווייטן אבער יענער איז נישט מיינער. לידה איז אז מ'איז משפיע אויף יענעם עד כדי כך אז יענער קריגט דעם זעלבן חיות וואס איך האב. יענער לעבט פון דעם זעלבן ענין וואס איך לעב, דאס ווערט זיין חיות, דאס ווערט זיין געשמאק, דאס יעמאלט ווערט ער א מלמד בן חבירו תורה, בן עם הארץ תורה, וואס איז כאילו ילדו, אז מען איז מוליד ביי יענעם דעם זעלבן געשמאק און חיות ווי איך האב, יעמאלט ווערט ער מיינער א זון, יעמאלט ווערט ער מיין ווי יא, דאס איז בחינת לידה. איז רחל האט א שווערע צייט, רחל איז בחינת דיבור, איר דיבור האט א מעלה אז זי קען ווירקן אפילו אויף זאכן מבחוץ, א נברא נפרד, מען זאגט ועיני לאה רכות, רחל איז געווען יפת תואר ויפת מראה, ס'הייסט רחל האט מושך געווען אנדערע, זי האט געהאט דער דער תכונה דער חוש פון פון באווירקען אנדערע און אלע בגלוי האט מען געזען איר יופי בגלוי האט מען איז מען האט מען איז מען געווען נתרשם פון פון רחל פון רחל זי האט געהאט השפעה מבחוץ כח השפעה מבחוץ האט רחל געהאט אבער אז יענער זאל האבען דעם זעלבען חיות ווי איך האב איז זייער שווער מצד בחינת דיבור ווייל דער עליון שטייט אין א אין א אין א תנועה פון ירידה צו די צו די מקבלים ער שטייט אין א תנועה פון התפשטות

ער זאגט פשוט אין גשמיות, זאגט ער איינער איז זייער א גוטער רעדנער, כ'ווייס א גוטער רעדנער, ער ווייסט זייער שטארק ווי צו ווי צו ווי צו אויפשטורעמען א עולם, ער ווייסט זייער שטארק ווי צו ווי צו ווי זאגט ווי צו מעורר זיין א קהל, אבער אז דער קהל זאל האבען דעם זעלבען חיות ווי דער ווי דער נואם האט, ער קען האבען א ווירקונג אויף זיי, ער קען זיי ער קען זיי מעורר זיין אביסל, אבער דערמיט אז מען רעדט אין דער תנועה פון דיבור איז זיי שטייען אין זייער אייגענער וועלט און דער מדבר גייט ארויס פון זיך אויף צו באווירקען יענעם. דאס איז דאך דער גאנצער חוש פון דיבור, וואס ער פארשטייט יענעם ווייס ער ווי אזוי צו אנצינדן יענעם, אבער דער ענין ווי ער איז ביי זיך דאס גיבט זיך נישט איבער אין דיבור, במילא איז דער מקבל דער נברא אלעמאל אנדערש נעמט דעם ענין ווי דער וואס גיבט איבער דעם ענין, איז לידה רחל האט א ווירקונג האט זי געהאט, עלמא דאתגליא איז זי געווען, א ווירקונג האט זי געהאט אויף נבראים נפרדים, אבער בחינת לידה איז קשה ביותר אויף צו באווירקען יענעם דורך דיבור אז יענער זאל ווערן אזוי בהתעוררות פון דעם ענין, פונקט אזוי ווי איך לעב פון דעם ענין, דאס איז זייער שווער, עס איז קשה ביותר. עס איז גדול עליון איסור. כ'האב נישט געזאגט אז פריער פרשת בנים, אבל לאה שהיא המחשבה ילדה שישה בנים. אבער וואס פאר א שישה בנים האט לאה געהאט? שהם הספירות שבאצילות עצמו שם היו שרש השבטים ולכן נקרא שבטי קה. ס'הייסט לאה'ס קינדער זענען אנדערע סארט קינדער. ווי רחל'ס קינדער. רחל'ס קינדער זענען קינדער וואס, די קינדער וואס זי האט יא געהאט, יוסף מיט בנימין, ס'איז זייער שווער פאר איר האבן קינדער, ס'איז האבן א השפעה אויף דער וועלט שוין מבחוץ, און דאס זאל זיין אין דעם זעלבן חיות ווי זי אליין האט, איז געווען זייער שווער פאר רחל. אבער די קינדער וואס זי האט געהאט איז די קדושה אנגעקומען טאקע צו דער וועלט. דער קדושה איז אנגעקומען צום מענטש, דאס איז ווי מ'זאגט אין חסידות שטייט אסאך מאל יוסף און בנימין, יוסף בעיקר שטייט אז יוסף איז געווען, געווען, האט געלעבט, איז געווען א וועלטישער מענטש, אין אנדערע ווערטער, האט געלעבט וכו' וכו', ויבא יוסף ממלאכתו, ער איז געווען, ער איז געווען, ער איז געווען א מענטש מיט, א מענטש מיט, ער איז געווען א מענטש, ער איז געווען, ער האט געלעבט אין דער וועלט, אין דער סדר החיים פון וועלט, און געווען באהאווענט אין ענייני עולם, און דארטן איז אויכעט אנגעקומען אלוקות, אויכעט אז מען געפינט זיך אין אין דער ציור פון וועלט, אין דעם שטייגער פון וועלט, איז אויך דארטן בלייבט מען בדביקות צו אלוקות, פונקט ווי מען איז העכער פון וועלט. און דאס איז געווען רחל'ס א קינד, רחל'ס א קינד ברענגען דער חיות פון יעקב, דעם אור פון יעקב, ברענגען דאס צו א נברא נפרד, נישט ווי דער נברא שטייט מיט א ביטול און א כיליון צו יעקב, נאר ווי ער שטייט אין זיין אייגענער געשטאלט, ווי ער שטייט אין דער אין דער שטייגערס לעבן פון וועלט, און דארטן שטייט ער מיט א ביטול און דביקות אלוקות. איז זייער שווער האבן אזא קינד, אבער זי האט עס, איז געווען טאקע שווער, זי איז געווען א עקרה, אבער דאס איז געווען רחל'ס קינדער, לאה'ס קינדער זענען לכתחילה אזעלכע, אזעלכע שבטים וואס זיי זענען לכתחילה אפגעזונדערט פון וועלט, לכתחילה אזעלכע נבראים וואס שטייען לכתחילה נישט אין א ציור פון וועלט, לכתחילה שטייען זיי מיט א ביטול צום פנימיות החיות, על דרך עלמא דאתכסיא, דאס וועט ער באלד מבאר זיין, על דרך עלמא דאתכסיא, וואו דער נברא שטייט אין א ביטול אלעמאל צו זיין מקור. ער שפירט לכתחילה נישט זיין אייגענע מציאות אלס א מציאות מבחוץ וואס אין אים קומט אן געטליכקייט, ווי אין דיבור, ס'איז דא א מציאות, א מציאות נפרדת, וואס אין אים קומט אן געטליכקייט. אין עלמא דאתכסיא לכתחילה דער נברא שטייט אין א ביטול צו זיין מקור, לכתחילה שטייט ער נישט אלס א אייגענער זאך. און דאס אזעלכע קינדער האט לאה געהאט, דערפאר איז דער לידה נישט געווען אזוי שווער, אז מען זוכט מקבלים און די מקבלים זאלן זיין בטל צו דיר, לכתחילה נישט זיין קיין אייגענער געשטאלט, און דאס איז נישט, דאס איז נישט קיין קונץ.

אפשר פון מיטעלן רבי'ן גאר, עס קען זיין אז דער וואס האט א חוש אין נגינה האט א חוש אין חסידות, עס איז א חוש אין אין חסידות מיינט א חוש אין פנימיות'דיגע מער באהאלטענע זאכן, איז אימיצער וואס האט, אימיצער וואס וויל אלץ באגרייפן, און אימיצער וואס וויל אלץ אפטייטשן, און און אלץ האבן, אלץ זיין בהתיישבות און קלאר ביים אפטייטשן די זאך, איז שווער צו לערנען עניינים פון סודות התורה, ווייל עס איז זאכן וואס איז שווער

ס'איז ביטול וואס א מענטש שטייט מיט ביטול און א כיליון צו אלוקות, דאס שטאמט פון בחינת המחשבה, וואס איז בחינת המחשבה? נישט וואס מען נעמט אריין אלוקות אין זיין אייגענער מציאות און ציור, ס'איז ווי ער איז געשטאנען מיט א ביטול און א העלאה צו דעם, צו אלוקות, דאס שטאמט פון בחינת מחשבה, וואס מען שטייט אין עצם מחשבה שטייט מען מיט א כיליון צום נפש, מיט א ביטול צום נפש, וכן ראובן ושמעון, ראיה ושמיעה הוא למעלה הוא גם כן למעלה מבחינת הדיבור, אלא מן המחשבה הם נמשכים, כמו שכתוב במקום אחר על הפסוק יהודה אתה. דער אלטער רבי רעדט דארטן באריכות, ראי' ושמי', הייסט וואס סיי ראי' און סיי שמי' איז ווי א מענטש שטייט אין א דביקות, צו א ענין, שמי' איז עס שווער צו הערן אבער אין ראי' וואס א מענטש קוקט אויף עפעס, א מענטש קוקט אויף עפעס, דער אמת'ער ענין פון ראי' איז וואס א מענטש פארבינדט זיך מיט א זאך ביז ער פארגעסט וועגן זיך בשעת ער קוקט אויף א זאך. אזוי ראי'. און אודאי אז ער זאגט דער אלטער רבי שמיעה א הבנה אז אז מ'רעדט און הערן איז אויך אזוי, נישט גלאט הערן א זאך, נאר הערן א זאך, שמיעה ער זאגט דער אלטער רבי דארטן אז שמיעה איז, ראיה איז מקרוב און שמיעה איז מרחוק, אבער שמיעה איז אויך וואס א מענטש האט האט האט א געשמאק האט א חוש אין הערן א זאך וואס איז העכער פון אים, הערן איז בעצם א ענין וואס איז העכער פון דעם מענטשן, און אף על פי כן, איז שמיעה, שמעון האט געהאט, זיין געשמאק איז געווען אין הערן עניינים וואס זענען העכער פאר זיך, אין שמיעה.

שמיעה איז מרחוק, און און שמעון איז געשטאנען אלעמאל מיט א ביטול און געזוכט יענעם יענעם יענע מדריגה פון וואס דאס אלוקות איז ווייט, דאס איז אן אנדערע נקודה פון פון ראיה. וגם לוי שהוא בחינת התקשרות מקרוב על הפעם ילוה וכו', און לוי איז אויכעט פארבינדן זיך, דארט רבותי איז זייער זייער אינטערעסאנט לוי נמשך מן התולדות גם כן מן המחשבה, כנראה בחוש ומי שהוא בעל מחשבה שאינו מרגיש כלל בעסקים החולפים לפניו, מחמת גודל ההתקשרות שיש לו במחשבה. בשעת א מענטש רעדט, עס קען קיינמאל נישט זיין אז א מענטש רעדט וועט ער אלעמאל קענען זיין סענסיטיוו, קען ער אלעמאל זיין באוואוסטזיניג בנוגע צו אנדערע זאכן, בשעת מען רעדט קען מען אלעמאל מבחין זיין אנדערע זאכן, א מענטש קען טון עפעס בשעת'ן רעדן, בשעת א מענטש געפינט זיך אין עולם המחשבה, אז א מענטש איז שטארק, נישט ער טראכט וועגן עפעס, נאר ער איז א מענטש וואס האט וואס וואס וואס. ער טאקע קאנצענטרירט זיך, ער טראכט טאקע וועגן א ענין, איז אין טראכטן קען א מענטש אזוי שטארק פארבינדן זיך מיט עפעס ביז ער איז בכלל נישט אלץ אלץ ווערט אלץ ווערט אלע אלע זיינע חושים ווערן הערן אויף צו ארבעטן ער איז נישט מרגיש קיין זאך וואס טוט זיך ארום זיך, מחשבה נעמט דעם מענטשן אינגאנצן, אז ער געפינט זיך אינגאנצן אין דעם. און ס'בלייבט נישט קיין ארט אויף עפעס אנדערש. בשעת א מענטש רעדט, איז רעדן דערנעמט נישט דעם מענטש אינגאנצן. בשעת א מענטש, ווען א שטיקל ונפשי יצא בדברו, א מענטש רעדט, קען ער אויכעט רעדן מיטן גאנצן חיות, אבער סוף כל סוף קען ער אויכעט קען ער אויכעט מרגיש זיין אנדערע עניינים, ווייל אין דיבור שטייט דער מענטש מיט א צוגעטראגנקייט צו עפעס, צו אנדערע. סאו ס'איז נישט ווייל דער גאנצער מענטש אין דעם דיבור אליין ווערט דער גאנצער מענטש נישט פארכאפט אין דעם. אין מחשבה איז דער גאנצער מענטש לייגט זיך אריין אין מחשבה און ס'בלייבט נישט קיין ארט אויף פילן אנדערע זאכן. אין דער דוגמא פון לוי, לוי איז וואס דער גאנצער מענטש האט זיך אינגאנצן איז באקוועם בדביקות מיט אלוקות אין א אופן וואס ער מיט אלוקות זיינען געווארן אזוי ווי איין זאך אזוי ווי, פארוואס איז דאס אז אין מחשבה קען א מענטש אזוי שטארק זיין קאנצענטרירט אין עפעס ווי ער זאל ער זאל נישט זיין רגיש צו אנדערע זאכן אין דיבור נישט, ווייל אין דיבור, וויבאלד אז דער גאנצער זאך פון דיבור איז וואס א מענטש איז פארבונדען מיט אנדערע, לכתחילה איז עס נישט דער נפש ווי דער נפש שטייט אין זיך, ווי דער נפש איז פארבונדען מיט אנדערע, מיט א זולת, איז לכתחילה איז נישטא דא, איז לכתחילה דא דער צוויי בחינות, צוויי חלקים. ס'איז דא דער מענטש אליין און דא דער וואס דער מענטש לייגט זיך אריין צו מסביר זיין צו אנדערע. דווקא אין מחשבה האט מען דער מענטש ווי דער מענטש שטייט אין זיין אייגענער זיך און ער ליגט אינגאנצן אין דעם ענין, יעמאלט איז מען נישט רגיש צו אנדערע זאכן, אדער אזוי מ'זאגט לוי איז בחינת התקשרות, די איינציגע זאך וואס עקזיסטירט איז נאר די קאנצענטרירן זיך אויף דעם ענין, אויף אלוקות. דא ברענגט ער כמו שכתוב עובדא במדרש עובדא דרבי חייא רבא, אויף וועלכע די מעשה שטייט אין מדרש, ער ברענגט דער מעשה וכן גבי רבא, הוה מעיין בשמעתא, ער ברענגט די מעשה פון רבא וואס איז דא אין די סוגיא פון מתן תורה אין שבת, אז רבא האט מעיין געווען בשמעתא און אין זיין זאגט זיין זיין די גמרא זאגט די גאנצער האנט צי די פינגער זענען געווען אונטער זיין זיין זיין פוס און ער האט עס געקוועטשט און ס'איז געגאנגען בלוט האט דער צדוקי האט אים געזאגט עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו דער איך ווייס נישט די אלטע רבי איז נישט מסביר אבער דער דער שאלה פון דער צדוקי קען זיין אויכעט דער דער ביטול פון נעשה לנשמע איז אפשר אויכעט על דרך זה, דער ביטול פון פון מ'איז אינגאנצן ארויס פון דעם אייגענעם ציור, על דרך די ביטול פון מחשבה, וואס מ'גייט אינגאנצן ארויס פון זיך, דאס האט דער צדוקי נישט געוואלט אננעמען. און תומת ישרים תנחם איז דער ביטול פון עלמא דאתכסיא וואס מ'גייט אינגאנצן ארויס פון זיך. ולכן יצא ממנו משה, שהוא כבד פה וכבד לשון, היינו שלגודל התקשרותו בבחינת ביטול ונחנו מה לא יכול להיות משפיע, שהוא בחינת הדיבור. ס'איז מיר איז ער געווען אזוי שטארק פארבונדען מיט די זאך אז ער האט נישט געקענט ער האט אים א ער איז נישט געווען ער האט ער האט זיך נישט געפילט בכלל ער האט זיך לכתחילה נישט ער האט זיך אליין נישט געפילט ער האט געפילט נאר דעם ענין ווי דאס איז נחנו מה עס איז נאך ער ער אליין געווען גארנישט ער איז געווען אינגאנצן מקושר דער איינציגער זאך וואס איז געווען איז דער זאך אין וואס ער האט זיך קאנצענטרירט וואס איינציגער זאך וואס איז געווען איז געווען געטליכקייט זיין מציאות איז ער נישט געווען. ועיקר ההפרש בין התקשרות דלוי שהוא בחינת ביטול ובין הודאה דיהודה שהוא גם בבחינת ביטול, לכאורה איז סיי לוי און סיי יהודה זענען ביידע וואס עס איז געווען בטל צו אלוקות, וואס איז די נפקא מינה? איז דער חילוק איז כי יהודה הוא בחינת הביטול בגילוי, כענין מודים שכורע ומשתחוה, ולכן יצא ממנו מלכות בית דוד שביטולם הוא בחינת הביטול שבהתגלות וחיצוניות. אבל לוי שבחינת ההתקשרות והביטול פנימיותו ועצמותו הגם שבחיצוניות אינו נגלה כלל. די אלטע רבי זאגט, די לשון איז, קומט אויס זייער א פשטות'דיגע ווארט, די אלטע רבי זאגט אז מלכ יהודה זיין ציור איז געווען ביטול, זיין חיצוניות איז געווען ביטול, דער ביטול האט זיך אנגעזען אויכעט אין זיין חיצוניות אין זיין גוף, מה שאין כן ביי יהודה, דערפאר איז מלכות בית דוד איז דער ביטול וואס ביי מלכות בית דוד איז כיוון דכרע שוב אינו זוקף. ס'איז דער ביטול דארף זיך אנזען ביי אים בחיצוניות, וקרא בו כל ימי חייו, דער ביטול פון דער מלך צו אלוקות דארף זיך אנזען אויף אים אין זיינע חיצוניות'דיגע הנהגות, נישט נישט נאר אין זיין אייגענער פנימיות, מה שאין כן ביי משה רבינו האט נישט געדארפט האבן אז אין זיינע חיצוניות'דיגע הנהגות איז געווען ניכר זיין ביטול.

ליגן אין דעם זאך, נישט זיין בטל צו אלוקות, נישט אז זיין ציור איז געווען זיין בטל צו אלוקות, ביי א מלך איז זיין ציור וואס ער דארף מגלה זיין, וואס ער דארף, וואס ער דארף, וואס דארף זיך שיינען פון אים, וואס דארף זיך ווייזן פון אים, איז דער ענין פון ביטול. משה רבינו איז נישט געשטאנען אין א ציור בכלל, ער איז געווען, ער איז געווען מקושר צו דעם ענין, ס'האט זיך בכלל נישט געשפירט א מציאות וואס ער איז בטל, נישט אז זיין ציור איז געווען ביטול. דא א ווארט פון פון פון צמח צדק.

אבער דער דער ציור חיצוני פון דער שטרוי פון דער היי בלייבט עפעס, דער ציור חיצוני פון דער שטרוי בלייבט, ס'ווערט נישט נכלה אזוי ווי טרוקענער טרוקענער שטרוי, סאו איז דער זאך ווערט אינגאנצן דורכגעברענט מיטן פייער, אבער דער ציור בלייבט, און מען גיט עס א ריר זעט מען אז דער זאך איז אינגאנצן איז אינגאנצן נישטא, איז ס'איז דא א אופן וואס אימיצער וואס וואס אלוקות נעמט איבער און ווערט נתבטל צו אלוקות און ס'ווערט אויס מציאות, ס'ווערט אויס ציור.

נישט ווער עס פארבינדט זיך מיט געטליכקייט, ער איז געווען אמת'דיג קאנצענטרירט, ער איז געווען בהתקשרות מיט דעם ענין, ער איז געווען, ער האט זיך קאנצענטרירט אויף געטליכקייט, מה שאין כן אין יהודה איז עס, איז ער איז געווען, ס'איז געווען א ציור, וואס דער ציור איז געווען דורכגעברענט מיט ביטול צו אלוקות, איז געווען א ציור, נאר זיין ציור בחיצוניות איז געווען דורכגעברענט מיט געטליכקייט. ס'איז אן אנדערע ענין, אקעי. איז אלטער רבי זצוקל על דרך, ער זאגט בנוגע צו משה, בנוגע צו לוי, זאגט ער כענין ביטול צבא השמים לך משתחווים, שהשתחוואה של המלאכים אינו ענין השתחוואה גשמית, אלא שמשתחווה ובטל בהשגות ברוחניות, ולכן יצא ממנו משה. ס'איז נישט וואס ער שטייט אין א תנועה פון ביטול, פון השתחוואה, נאר ער ליגט אין פארשטיין געטליכקייט, נישט אין מבטל זיין זיך צו געטליכקייט, ער ליגט אין א השגה פון געטליכקייט, נאר בדרך ממילא שטייט ער אין א ביטול, זיין עיקר ענין איז אז ער זאל האבן א השגה אלוקית. און מצד דעם שטייט ער אין א ביטול. ס'אן אנדער. איז די עיקר זאך פון משה געווען צו דער קאנצענטרירן זיך אויף צו באגרייפן געטליכקייט, ממילא איז איז ער געלעגן אין געטליכקייט נישט אין זיך, אבער נישט אלס ציור פון ביטול, אלס ענין פון השגה און התקשרות צו אלוקות, און יהודה איז זיין ציור געווען בחינת ביטול. א. איז דאס איז אלץ געווען לאה, לאה געווען האט אזעלכע אזעלכע קינדער וואס לכתחילה שטייען זיי מיט א ביטול און א כליון צו אלוקות, ואחר כך ותעמוד מלדת, שלא יכול להיות בחינת גילוי עוד. דערנאך איז געווען, ס'האט זיך אויפגעהערט, לאה האט זיך אויפגעהערט מוליד זיין, דאס הייסט אז אין לאה איז פאראן, אין מחשבה איז פאראן א הגבלה סוף כל סוף, וויבאלד, דאס הייסט, נאר יחידי סגולה קענען זיך פארבינדען מיט לאה, נאר נבראים וואס שטייען מיט א ביטול, נאר אזעלכע מציאות'ן וואס שטייען מיט א ביטול און א כליון, אבער נישט, נישט, נישט, אז ס'איז דא מקבלים וואס שפירט זיך אביסל זייער מציאות, איז דאס שוין נישט, איז שוין נישט לאה, איז ותעמוד מלדת.

בחינת מחשבה, עולם המחשבה, וואס דערפאר טענו למה צריכים לירד בחינת עולם הדיבור, מ'האט נישט געוואלט אריין גיין אין בחינת הדיבור, ס'הייסט מ'האט נישט געוואלט דעם ענין פון ממשיך זיין אלוקות אין א נברא ווי ער שטייט בפירוט, שהוא בחינת מלכות, ארץ תתאה, ס'הייסט אריינקומען אין דער חיצוניות פון ארץ ישראל, דער עלמא דאתגליא פון ארץ ישראל, לקיים המצוות, עס פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן בדיבור ובמעשה.

אפרים אפרים אפרים יא פון פון פון פון רחל יא פון רחל אך באמת היו בטעות גדול דעל ידי דיבור ומעשה דווקא נמשך גילוי אור אין סוף ברוך הוא ביתר שאת לאין קץ איז דאס געווען דער אלטער רבי איז דער זאגט דארט וואו איז דא די גילוי אור אין סוף איז דאס דווקא אין השפעה פון בחינת דיבור כי נעוץ סופן בתחילתן פארקערט ווייל ווייל דווקא משפיע זיין אלוקות ס'איז בבחינת מציאות, דארטן דווקא איז דא גילוי אור אין סוף אסאך העכער ווי די גילוי אין סוף וואס איז דא אין מחשבה. ומשה רבינו עליו השלום התפלל תקט"ו תפילות ליכנס לארץ. ס'איז אינטערעסאנט ווי די אלטער רבי קומט ארויס דא, משה רבינו האט טאקע נישט געווען שייך ארץ ישראל מצד זיין בחינה. ס'הייסט בחינת משה איז דער ענין פון, וואס איז, די אלטער רבי רעדט ארץ ישראל דעם דעם ארץ תתאה, ס'איז נישט דעם ענין דעם עלמא דאתכסיא וואס איז דא אין ארץ ישראל. דעם ענין ארץ ישראל וואס מ'גייט טון אין חרישה אין זריעה טון אין וועלט, און אריין ברענגען אלקות צו א נברא נפרד, דאס איז נישט געווען שייכות צו משה דארט טאקע, און ער האט געדאווענט שטארק אנקומען אין ארץ ישראל, און די אייבערשטער האט אים געזאגט ניין דו ביסט שייכות צום מדבר, שייכות צו העכער פון וועלט, נישט נישט צו ארץ ישראל. אה ועל פי זה יובן עוד ענין ויאהב יעקב את רחל דווקא שבחינת דיבור ומעשה כי שנואה לאה. איז געווען צו זיך פון ארץ ישראל, זייער אינטערעסאנט. תק תקט"ו תפילות ליכנס לארץ ער האט געוואלט עס איז געווען זייער ווייט פון אים בחינת מחשבה אינטערעסאנט ע"פ פשטות איז פשוט געווען עונש איז דער אלטער רבי מבאר דעם גאנצן ענין און ע"פ פנימיות איז דאס ועל פי זה יובן עוד ענין ויאהב יעקב את רחל דווקא וואס הייסט ויאהב יעקב את רחל שבחינת דיבור ומעשה כי שנואה לאה היפך מכוונת דור המדבר. דער פאר איז געווען כי שנואה לאה, ווייל לאה, עס איז פריער דער אלטער רבי שנואה ווייל יעקב'ס אדזשענדע איז געווען אנדערש כביכול, יעקב יעקב האט געוואלט ממשיך זיין יעקב'ס ענין איז איז איז קו איז קו התפארת, ממשיך זיין אלוקות צו אלעמען, איז פאר דעם איז געווען מער תועלת רחל, דאס רעדט דער אלטער רבי פריער, יעקב האט נישט געדארפט האבן לאה, ער האט געוואלט האבן אלע זאלן זיין מקבלים פון אים, האט נישט געוואלט האבן לאה, דאס זאגט דער אלטער רבי אז אז לאה איז היפך הכוונה, לאה איז היפך רצון העליון, רצון העליון איז דווקא אין רחל, דווקא משפיע זיין אלוקות דווקא צו בחינת דיבור. נישט ווייל ווייל נישט ווייל ווי דער אלטער רבי זאגט פריער נאר ווייל דאס איז היפך דעם תנועה פון יעקב נאר דאס איז נישט דאס היפך הכוונה דערפאר איז כי שנואה לאה ער איז געווען אנטקעגן דעם וואס דער אלטער רבי טייטשט דער ווארט שנואה ווייל עס איז געווען היפך הכוונה איז איז עי' בזה אמנם צריך להבין מה שכתוב לאה הפעם ילוה אישי אלי לאה וואס איז דער פשט אין דעם אז לאה האט געזאגט לאחרי לידת לוי אז איצטער וועט מיין מאן זיין פארבונדען מיט מיר דוודאי לא עלה על דעתה לאפוקי מבחינת דיבור ומעשה וואס איז דער פשט אין דעם וואס איז די פשט אין דעם? אלא הענין כי באמת צריך להיות ב' הבחינות מחשבה ודיבור, מחשבה דיבור מען דארף האבן ביידע טאקע, דהא בלא הא לא סגי. צו ס'איז דער אלטער רבי זאגט דא אז ס'דארף זיין ביידע בחינות דארפן זיין, ס'דארף זיין בחינת המחשבה, דאס הייסט ס'דארף זיין מען זאל שטיין דווקא אין א העכער פון זיין בביטול צו אלוקות און פארגעסן וועגן אונזער אייגענער ציור, פארגעסן וועגן אונזער אייגענע מציאות, אז זאל ליגען ביי אונז אז דער איינציגער זאך איז געטליכקייט, דעם אייבערשטן, צו ס'פאסט מיט מיר צו נישט, און א מענטש, אויף ס'איז אלטער וואס דערקענט עס ממש דארף האבען א געשמאק אין דעם ענין, א מענטש דארף האבען דער בחינה פון מחשבה, אויף צו זיך פארגעסען וועגען זיין מציאות, פארגעסען אריינברענגען אלוקות אין זיינע ראמען, נאר ער זאל שטיין מיט א ביטול צו אלוקות העכער פון זיין מציאות, בחינת מחשבה, אבער לאידך טאר מען נישט בלייבען ביי בחינת המחשבה, מען דארף שפעטער אראפטראגען דעם ענין אין דיבור. אבער נאר דיבור איז נישט גוט און נאר מחשבה איז נישט גוט, דאס דאס דאס דאס זאגט דער אלטער רבי אין די אין די נעקסטע פאר שורות, ועיין מה שכתוב במקום אחר בענין לוויתן ושור הבר, דארט די דרוש לוויתן אין פרשת שמיני, און דער אלטער רבי זאגט דארטן אז ס'איז דא צוויי סוגי צדיקים, ס'איז דא לוויתן איז איז דער דג, דג איז עלמא דאתכסיא, און דערנאך איז דא שור הבר, דער אלטער רבי טייטשט דארטן אז שור הבר איז וואס ער איז וואס ער איז מאכט איבער שור, דער גוף נפש הבהמית, איז שור הבר איז א בר איז מלשון בירור, אן אויסגעאיידלטער גוף, איז דא אן עבודה פון טאקע פארבינדן זיך מיטן גוף און אויסאיידלען דעם גוף. עס איז נישט שטיין אין עלמא דאתכסיא מחשבה, וואס איז דער ווארט מחשבה? לכתחילה איז נישטא עפעס אנדערש. לכתחילה איז נישטא נבראים וואס זענען וואס זענען נישט ווי געטליכקייט. לכתחילה שטייט מען מיט א דביקות און מען איז פארבונדן מיט געטליכקייט. דאס איז בחינת מחשבה. און בחינת רחל און און און דאס איז בחינת מחשבה. און עלמא דאתגליא איז דא א נברא וואס איז ער איז נפרד, ער איז א אייגענער, און אף על פי כן איידעלט מען אים אויס, מען באארבעט אים, מען איבערארבעט אים, מען ברענגט אים נענטער צו געטליכקייט, דאס איז לוויתן מיט שור הבר, און דארף דארף עס זיין ביידע בחינות, ביי מענטשן דארף עס זיין סיי אייב דער גאנצער זאגט דער גאנצער זאך זיינער איז, די כוונה איז טאקע בחינת דיבור, אבער אייב דער מענטש לכתחילה אין וועם אין וואס ליגט ער, אין צו איבערארבעטן זיין גוף, און אריין ברענגען אלקות אין זיין מציאות, יעמאלט, דער אלטער רבי טייטשט נישט וואס איז דאס נוגע, אבער בפשטות יעמאלט האט ער נישט דעם ריכטיגן חיות וחשק אין געטליכקייט, אויב לכתחילה שטייט ער אין א תנועה פון זיך איבערמאכן, אויב ער ליגט לכתחילה אין זיין מציאות אין זיך איבערמאכן, יעמאלט קען ער זיך טאקע, פארלירט ער זיין חשק אין געטליכקייט. ס'דארף זיין ביי א מענטש אין דעם בחינה פון מחשבה אז ביי אים איז נוגע געטליכקייט, און ער פארגעסט וועגן זיין מציאות טאקע, ער פארגעסט אויכעט וועגן איבערמאכן זיך, ער פארגעסט טאקע וועגן זיך איבערארבעטן, ס'רעדט זיך נישט וועגן איבערארבעטן זיך, דאס איז שבת, בחינת המחשבה, א איד שטייט מיט א דביקות און א ביטול צו געטליכקייט, און דערנאך דארף זיין אויכעט די בחינה פון דיבור אויף זיך זיך אליין איבערמאכן. די נעקסטע פאר שורות דארט איז עס אלץ, דארט רעדט מען ווייטער אסאך ענינים לפי זה, אבער על כל פנים, ואמנם יאגט נאך די ברעקעטס. אמנם יעקב ידוע ידע שזה יהיה אפשר רק לבני עליה שהם מועטים, אבל כל ישראל עיקר רוב העסק הוא על ידי דיבור ומעשה, ולכן היה באהל רחל עיקר קביעותו, שהוא בבחינת דיבור ומעשה. דער אלטער רבי זאגט, דער אלטער רבי זאגט, מ'האט נישט געליינט די פרשה, דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז דא א סברא אז מ'קען יא אלץ אויפטון דורך בחינת מחשבה. באמת דורך מחשבה אליין קען מען אויך אויפטון דעם בירור וואס איז דא בבחינת דיבור, אבער דאס דאס איז א ספעציעלע מדריגה. חסידים הראשונים קענען אויפטון דעם דעם ענין פון מברר זיין די וועלט,

און צייט, און דער עיקר צייט דארף זיין אויף דער בחור, שוין געווען אינגערמאן אפשר, דער עיקר צייט דארף זיין אויף טון אין וועלט, טון אין מקרב זיין אנדערע, טון אין, אוודאי דארף מען דאווענען בעבודה, אבער דער עיקר צייט דארף זיין טון אין טון אין וועלט, טון אין, טון אין, דער אלטער רבי זאגט דארט, עיקר רוב ישראל איז עיקר עסקם איז דיבור ומעשה, עיקר עסקם איז איבערמאכן דעם גוף און טון מיט וועלט, און דווקא מצוות מעשיות, דווקא טון מיט מיט עלמא דאתגליא, נאר מען דארף אויכעט האבן די בחינת המחשבה, אבער נישט דאס איז דער עיקר. ומכל מקום צריך להיות גם כן מחשבה, שמזה נמשך ראי' ושמיעה לאסתכלא ביקרא, דער אלטער רבי טייטשט אליין אפ, נמשך דורך מחשבה דווקא דורך דעם ווערט ראי' ושמיעה לאסתכלא ביקרא א מענטש זאל האבן א חיות אין אלוקות, אלוקות זאל זיין טייער ביי אים, זיין געשמאק ביי אים, דאס איז דווקא דורך בחינת מחשבה, דאס איז דורך מחשבה. און אויף דעם, וכל האומר אין לי אלא תורה, אז מען וועט נאר ליגן אין דעם געשמאק פון מחשבה איז דאס נישט גוט, דארף זיין רצוא ושוב דארף זיין מצד אחד דארף מען הערן דעם געשמאק פון געטליכקייט און ווילן פארגעסן וועגן זיך, דער אייבערשטער איז טייער מראה כתיב השם, דער אייבערשטער איז אזוי טייער מ'וויל פארגעסן וועגן זיך און מ'וויל זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, לאידך דארף מען אף על פי כן נישט פארגעסן וועגן דער וועלט און דארף זיין רצוא ושוב נעוץ סופן בתחילתן, מ'דארף טאקע געפינען זיך אין וועלט און טאקע און טאקע מזכך זיין וועלט, די צוויי די צוויי הפכים רעדט דער אלטער רבי מצד אחד אוודאי א מענטש זאל האבן וואס מ'מאנט זיך פון א איד ער זאל האבן אזא געשמאק און יוקר אין געטליכקייט, ער זאל זיך וועלן פארגעסן וועגן זיך, פארקערט אז דאס איז די בחינת מחשבה, ער שטייט מיט א מוראדיגע חשק צו געטליכקייט, לאידך וואס מאנט זיך פון אים ער זאל נישט בלייבן ביי דעם, כל האומר אין לי אלא תורה דאס איז נישט גוט, ער זאל נישט בלייבן, ער זאל טאקע גיין און איבערמאכן זיך און ברענגען אלוקות דארטן וואו אלוקות איז טאקע, וואו וועלט איז בחינת נברא ונפרד, דאס איז כי שנואה לאה, נאר לאה, דארט האט ער געזאגט נאר לאה.

דער עיקר זאך איז אראפטראגען אז מען זאל ברענגען אלוקות אין וועלט טאקע אין עלמא דאתגליא אין עולמות פון נבראים ונפרדים אבער ווען מען דארף ברענגען אלוקות אין וועלט דארף מען טאקע זיין בדביקות מיט אלוקות אמאל קען מען זיך ברענגען אלוקות אין וועלט און מען ווערט פארלוירען אין וועלט און מען פארלירט דעם קשר מיט אלוקות דער יוקר און געשמאק פון אלוקות דארף זיין אזוי טיף אז ער וויל פארגעסען וועגען זיך. דער אלוקות איז טייער ביי אים עד כדי כך אז ס'איז מער ווערט ביי אים ווי זיין אייגענער מציאות, יעמאלט אפילו בשעת ער גייט אריין אין וועלט, וועט אים וועלט נישט אראפנעמען פון אלוקות. זאג באופן אז א מענטש גייט און ער ווייסט אז די כוונה איז מ'דארף טון אין וועלט, אויב ער האט נישט ער האט זיך נישט איבערגעמאכט אז זיין געשמאק איז אין געטליכקייט, זיין געשמאק איז אין תורה און מצוות, ער ווייסט אז די כוונה זיינער איז טון אין וועלט, איז ער גייט אריין אין וועלט, וועלט איז עכט האט אין זיך געשמאקע זאכן, וועלט איז עכט גוט, יעמאלט קען דער מענטש אראפפאלן, אויב מען גייט נאר מיט רחל, נאר מיט נאר מיט דער כוונה, די כוונה איז טון מיט טון מיט אנדערע טון אין וועלט, בשעת ביים מענטשן איז נחקק אין זיין נפש אז ער האט א געשמאק אין געטליכקייט, און ווי דאס איז טייערער ווי מרוב כל, ווי דאס איז טייערער פון אלץ. דאס איז בחינת משה, דווקא אזא מין סארט דביקות צו אלוקות אז ער פארגעסט טאקע, וואס הייסט ער פארגעסט? עס איז מער טייער ווי זיין אייגענע מציאות. יעמאלט אפילו בשעת ער גייט אריין אין וועלט און טוט מיט וועלט, וועט אים וועלט נישט אראפשלעפן. דערפאר דארף מען האבן דווקא ביידע ענינים, די רצוא ושוב. זיי האבן נישט געוואלט האבן רחל, זיי האבן היפך הכוונה. איך ווייס אז די רבי האט אמאל געזאגט עט וואן אוו די פארברענגס איי רימעמבער וויטש די רבי רעדט וועגן דער וואז די אלטע רבי דער וואז א מאסר און דער וואז א קיטרוג אן תורת החסידות דער וואז א קיטרוג י"ט כסלו וואס איז געווען נאך וואס האט זיך נאך אמאל גערעדט יו"ד כסלו סאו די רבי האט גערעדט אין עבודת השם אז די קיטרוג פון יו"ד כסלו קומט נאכדעם וואס מען שוין מען שוין מען טוט חסידות מען לערנט חסידות איז קען זיין אמאל ווערט א נייע וואס קען זיין אן אנדערע קיטרוג די קיטרוג מיט די אלטע רבי וואז וועדער חסידות שוד בי נתגלה אר נאט אגענסט חסידות.